בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף צדיק ד', מ'הייבן אן דף צדיק ג' עמוד בית אונטן אין די משנה, זאגט די הייליגע משנה, המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי, איינער וואס איז מוציא שבת ער טראגט ארויס פון רשות היחיד צו רשות הרבים א מאכל ווייניגער ווי א שיעור, וואס טייטש ווייניגער ווי א גרוגרת, מיר האבן געזען די שיעור פון א מאכל איז א גרוגרת, איז די מאכל איז ווייניגער ווי א שיעור, אבער ער טראגט עס אין א כלי, די כלי איז דאך יא א שיעור, א כלי איז א גאנצע כלי, איז פון דעסט וועגן זאגט די משנה, פטור, אף על הכלי איז ער פטור אויף ביידע, סיי אויף די מאכל און סיי אויף די כלי, פארוואס? שהכלי טפלה לו, ווייל די כלי איז א טפל צום מאכל, די עיקר איז דאך די מאכל, און די מאכל איז ווייניגער ווי א שיעור, און במילא איז ער פטור אויף ביידע. ווייטער זאגט די משנה, את החי במיטה, איינער וואס טראגט ארויס א לעבעדיגע מענטש אויף א בעט, וואס טייטש א מענטש ליגט אויף א בעט און איינער גייט און טראגט די גאנצע בעט מיט דעם מענטש ארויס פון רשות היחיד צו רשות הרבים, איז די דין איז פטור אף על המיטה, שהמיטה טפלה לו איז ער פטור אויף ביידע, סיי אויף דעם וואס ער האט געטראגן די מענטש, און סיי אויפן בעט אויך, פארוואס טאקע? עמיר זעהן אין די גמרא, ווייל ביי א לעבעדיגע מענטש איז דא אזא זאך וואס הייסט החי נושא את עצמו, א לעבעדיגע מענטש טראגט זיך אליין, וואס איז די לומדות דערפון, עמיר שוין זעהן אין די סוגיא, אבער א לעבעדיגע מענטש הייסט נישט אז דו טראגסט אים, ער טראגט זיך אליין, און במילא אויף די מענטש איז מען נישט מחויב, און די בעט איז אויך א טפל צום מענטש, און במילא איז מען פטור אויף ביידע. זאגט אבער די משנה, און דא רירט דא די משנה צו א צווייטע נושא אינגאנצן, זאגט די משנה, את המת במיטה חייב, איינער וואס טראגט ארויס א מת א טויטע מענטש אין א בעט, דעמאלטס איז ער יא מחויב, פארוואס? ווייל דא ליגט דא צוויי נקודות, קודם כל, א מת, ביי א מת איז נישט שייך החי נושא את עצמו, א מת טראגט זיך נישט אליין, און במילא איז מען מחויב, אבער נישט דאס איז די עיקר נקודה דא פון די משנה, די עיקר נקודה דא פון די משנה איז אז דאס איז כשיטת רבי יודא אז א מלאכה שאינה צריכה לגופה איז מען חייב, און אונז האבן שוין געזען אפאר מאל וואס הייסט א מלאכה שאינה צריכה לגופה, בעצם איז דא א מחלוקת צווישן רש י און תוספות וויאזוי דאס מסביר צו זיין, אבער ווי רש י לערנט עס איז דאס די קלאסישע דוגמא טאקע די דוגמא פון די משנה פון א מלאכה שאינה צריכה לגופה, א מענטש האט א טויטע מענטש ליגן ביי זיך אין שטוב און ס'שטערט אים, צי ווייל ס'שמעקט, צי ווייל סתם אזוי ס'שטערט אים, און מילא גייט ער ער נעמט די מת און ער טראגט ארויס די מת פון שטוב, איז דאס איז בעצם די קלאסישע דוגמא פון א מלאכה שאינה צריכה לגופה, פארוואס הייסט דאס א מלאכה שאינה צריכה לגופה, איז ווי רשי לערנט פשט זעהר בעל הבתיש, זאגט רשי, מלאכה שאינה צריכה לגופה איז טייטש איך דארף נישט די גוף המלאכה, וואס טייטש און אזוי ווי רשי איז עס מסביר גאר שיין, זאגט רשי, דברצונו לא בא לו ולא היה צריך לה, וואס טייטש איך דארף נישט די גאנצע מעשה? נישט כ'האב געדארפט א מת ביי זיך אינדערהיים, איך האב זיך נישט אנגעווינטשן די גאנצע זאך, ס'דא דא א מת טראג איך אים ארויס, ס'שטערט מיך די מת, אבער בדרך כלל ווען א מענטש מאכט א הוצאה, למשל א מענטש טראגט עפלעך ער האט עפלעך ער וויל עס ארויסטראגן אין רשות הרבים, ער וויל די עפל זאל זיין רשות הרבים, ער וויל עס פארקויפן דארט, ער וויל עס עסן דארט, ער וויל עס איבערגעבן פאר איינעם דארט, ער וויל זאל ליגן דארט, דא ביי די מת איז נישט פשט איך וויל די מת זאל ליגן רשות הרבים, איך וויל די מת זאל נישט ליגן דא, די מת שטערט מיך, מצידי וואלט די מת אינגאנצן נישט געדארפט דא זיין, ס'וואלט מיר ענדערש געווען אז ס'וואלט קיינמאל נישט געווען דא א מת, ס'איז דא דא א מת טראג איך עס ארויס, דאס טייטשט לויט רשי א מלאכה שאינה צריכה לגופה, תוס' איז מסביר א מלאכה שאינה צריכה לגופה מער לומדיש, איז תוס' מסביר אז דאס איז א זאך וואס איז נישט ווי די מלאכה וואס איז געווען אין משכן, וואס טייטשט די משכן, די מלאכה פון הוצאה איז אויף אן אופן וואס מ'האט געדארפט די מלאכה, און במילא ארויסטראגן א זאך וואס איך דארף נישט, נישט דאס איז די אופן פון הוצאה אין די משכן און במילא דאס הייסט א מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבער על כל פנים צוריק צו אונזער משנה. וואס די משנה זאגט דא אז איינער וואס טראגט ארויס א מת איז חייב, ווייל דאס גייט כשיטת רבי יהודה, וואס א מלאכה שאינה צריכה לגופה איז חייב, זאגט די משנה, וכן כזית מן המת וכזית מן הנבילה וכעדשה מן השרץ, טאמער איינער האט אין שטוב א כזית פון א טויטער, אדער א כזית פון א נבילה א טויטע בהמה, אדער א כעדשה פון א שרץ וואס איז אויך א זאך וואס איז מטמא, וואס ביי די אלע זאכן וואס האבן א שיעור וואס זענען מטמא, איז פשט ווען איך טראג עס ארויס פון זיך אין שטוב, וואס טו איך אויף? ס'איז אויך א מלאכה שאינה צריכה לגופה, נישט פשט איך דארף דאס אינדרויסן, איך וויל מסלק זיין די טומאה פון די שטוב, איז ביי די אלע אופנים זאגט רבי יהודה אז חייב, פארוואס ווייל מלאכה שאינה צריכה לגופה איז חייב, אבער זאגט די משנה ור' שמעון פוטר, ר' שמעון האלט אז מלאכה שאינה צריכה לגופה איז פטור, און ממילא ביי די אלע אופנים, סיי אז איינער טראגט ארויס א גאנצע מת, סיי איינער וואס טראגט ארויס א כזית מן המת אדער א כזית מן הנבילה אדער א כעדשה מן השרץ ביי די אלע ציורים דאס איז א מלאכה שאינה צריכה לגופה וואס רבי שמעון האלט אז מען איז פטור, און אזוי ווי מען האט מסביר געווען בשיטת רשי און תוספות, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, המוציא אוכלין כשיעור, איינער וואס טראגט ארויס א מאכל וואס איז כשיעור, ס'איז א גרוגרת, און די דין איז, אם בכלי, חייב על האוכלין ופטור על הכלי, טאמער דער מאכל ליגט אין א כלי, איז דער מאכל איז דא א שיעור דא, און די כלי איז בטל צום מאכל, איז מען חייב איין חטאת אויפן מאכל, נישט אויפן כלי, ווייל די כלי איז א טפל צום מאכל, אבער. זאגט די ברייתא, ואם היה כלי צריך לו, חייב אף על הכלי, טאמער ער האט נישט נאר געדארפט אז די כלי זאל משמש זיין די מאכל, ס'טייטש חוץ פון דעם וואס די כלי האט משמש געווען א טפל צום מאכל אז די מאכל איז געלעגן אין כלי, וויל ער אויך די כלי אין רשות הרבים, וואס טייטש ער דארף טראגן זופ צו עפעס א א טעלער זופ צו זיין שכן, צו איינער וואס זיצט אין א רשות הרבים צו וואס, און ער דארף די זופ דארט, ער דארף אויך די כלי דארט, ווייל יענער דארף א טעלער נאכדעם צו עפעס אזא סארט זאך, ער דארף ביידע, זאגט די ברייתא איז ער מחויב אויף ביידע, זאגט די גמרא, שמע מינה, איז לכאורה געדרינגען פון דעם אז אוכל שני זיתי חלב בהעלם אחד חייב שתיים, וואס טייטש אז איינער וועט גיין עסן צוויי כזיתי חלב בהעלם אחד וועט נישט געוואויר ווערן אינצווישן אז ס'איז א פראבלעם, וואס אונז האבן שוין געזען מאן דאמרים וואס זאגן אז ווען מ'טוט צוויי עבירות בהעלם אחד איז מען פטור ווייל ס'איז איין העלמה, כ'האב נישט געוואויר געווארן ס'איז געווען א עבירה אינצווישן, פונדעסטוועגן זאגט די גמרא אז מ'זעט דא אין די ברייתא, אז ס'גייט א מענטש, ער טראגט ארויס א טעלער זופ, ער דארף טאקע די טעלער דארט אין רשות הרבים, ער דארף די זופ דארט אין רשות הרבים, אבער ווי נישט ווי, ס'איז געווען בהעלם אחד, ער איז דאך נישט געוואויר געווארן אינצווישן אז ער האט געטון א עבירה, ער איז נישט געוואויר געווארן צווישן די טעלער און די זופ, ס'איז געשען צוזאמען, פון דעסטוועגן קען די ברייתא זאגן אז מ'דארף ברענגען צוויי חטאות, איז משמע פון דעם אז ווען מען טוט צוויי איסורים בהעלם אחד, האלט די תנא פון די ברייתא אז מען דארף נאך אלץ ברענגען צוויי חטאות די בהעלם אחד העלפט נישט, אמר רב ששת, זאגט רב ששת ניין, פון די ברייתא איז נישט קיין ראיה, פארוואס ווייל הכא במאי עסקינן, כגון ששגג על האוכלין והזיד על הכלי, וואס טייטש דא רעדט זיך נישט ביי א מענטש וואס האט אינגאנצן נישט געוויסט פון די מלאכה פון הוצאה, אדער האט אינגאנצן נישט געוויסט ס'איז שבת היינט, דא רעדט זיך פון א מענטש האט געוויסט ס'איז שבת, און ער האט געוויסט שבת איז דא א פראבלעם פון טראגן, אבער ער האט געמיינט אז די פראבלעם פון הוצאה איז נאר דא אויף כלים, אויף קיין עסן איז נישט דא קיין הוצאה, און במילא ווען ער טראגט יעצט ארויס די טעלער פון זופ, איז אויף די זופ וואס ליגט דא אינעם טעלער, איז ער טאקע א שוגג און ער דארף ברענגען א חטאת, אבער אויף די טעלער אליין, וואס אויף די טעלער איז ער א מזיד, אויף דעם איז ער חייב סקילה, נישט קיין חטאת. און דאס זאגט די ברייתא אז ווען ער דארף די טעלער ווען ער האט אינזינען ארויסצוטראגן דעם טעלער, זאגט די ברייתא חייב אף על הכלי, וואס טייטש ער איז חייב אויפן כלי סקילה, און אויפן זופ איז ער א שוגג, דארף ער ברענגען א חטאת. מתקיף לה רב אשי, פרעגט רב אשי א קשיא אויף די פשט, והא אף על הכלי קתני, שטייט דאך אף על הכלי, אף על הכלי איז משמע אז די כלי איז די זעלבע עונש ווי די מאכל, און ווי קען רב ששת זאגן אז אויף די כלי איז סקילה און אויף די מאכל איז א חטאת, אלא אמר רב אשי און ממילא זאגט רב אשי א צווייטע פשט, ער קריגט זיך אויף רב ששת, און ער זאגט דא רעדט זיך כגון ששגג בזה ובזה, טאקע א מענטש וואס האט א שוגג ביי ביידע, סיי אויף די מאכל און סיי אויפן כלי, נאר וואס דען, נאכדעם וואס ער האט ארויסגעטראגן דעם טעלער זופ, איז שפעטער נודע לו וחזר ונודע לו, איז קודם איז ער געוואויר געווארן אז די זופ איז א פראבלעם, און נאכדעם איז ער געוואויר געווארן אז די טעלער איז א פראבלעם, אדער פארקערט, קודם איז ער נודע געווארן אז די טעלער איז א פראבלעם, נאכדעם די זופ איז א פראבלעם אבער די נקודה איז אז ער איז נודע געווארן אויף די צוויי זאכן אין באזונדערע צייטן ובפלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש און דאס איז טאקע תלוי אין די מחלוקת פון רבי יוחנן און ריש לקיש וואס טייטש אונז האבן געזעהן אין דף ע"א אז רבי יוחנן און ריש לקיש קריגן זיך וואס איז טאקע ביי אזא ציור ווען א מענטש טוט צוויי עבירות בהעלם אחד און שפעטער ווערט ער געוואויר קודם אויף איינס נאכדעם אויף די אנדערע האבן מיר געזעהן אז רבי יוחנן האלט אז די ידיעות זענען מחלק און ממילא דארף מען ברענגען צוויי חטאות און אזוי טאקע האלט דא רב אשי און פאר דעם האט ער געזאגט דעם תירוץ אז ס'רעדט זיך אז נודע לו וחזר ונודע לו. מה שאין כן ריש לקיש האט מען געזעהן האלט אז אפילו ביי אזא ציור דארף מען אויך נאר ברענגען איין חטאת, און ממילא וועט מען טאקע זאגן דא אז רב ששת האלט ווי ריש לקיש פאר דעם האט ער נישט געקענט ענטפערן די תירוץ פון רב אשי פון נודע לו וחזר ונודע לו, און ממילא רב ששת האט געמוזט ענטפערן אז ס'רעדט זיך פון שגג על האוכלין והזיד על הכלי, אז אויף דעם ברענגט מען א חטאת און אויף דעם איז מען מחויב סקילה. זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען די משנה את החי במטה פטור אף על המטה, זאגט די גמרא לימא מתניתין ר' נתן היא ולא רבנן, לכאורה אונזער משנה איז כשיטת ר' נתן און נישט ווי די חכמים, וועלכע ר' נתן וועלכע חכמים? דתניא ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אזוי, המוציא בהמה חיה ועוף לרשות הרבים, בין חיין ובין שחוטין חייב, די תנא קמא פון די ברייתא האלט, אז איינער וואס טראגט ארויס ער איז מוציא פון א רשות הרבים צו א רשות היחיד אדער פון רשות יחיד צו רשות הרבים איז ער מוציא א בהמה חיה ועוף סיי טאמער ס'איז לעבעדיג סיי טאמער ס'איז טויט איז מען אלעמאל מחויב ר' נתן אומר ר' נתן זאגט על שחוטין חייב ועל חיין פטור שהחי נושא את עצמו ר' נתן האלט אז אויף א טויטע בהמה א טויטע חיה א טויטע עוף א געשחט'ער בהמה חיה ועוף איז מען טאקע מחויב אויף הוצאה, אבער א לעבעדיגע בהמה חיה ועוף זאגט ר' נתן מ'איז פטור, ווייל ר' נתן האלט החי נושא את עצמו אז א לעבעדיגע זאך טראגט זיך אליין, איז בעצם ווי תוס' איז דא מסביר די יסוד פון החי נושא את עצמו אז ס'האט צו טון מיט די משכן וואס טייטש מען לערנט דאך ארויס די גאנצע מלאכה פון הוצאה פון די משכן, אין די משכן איז נישט געווען אזא מושג פון טראגן א לעבעדיגע זאך, פארדעם ביי א לעבעדיגע זאך זאגט מען החי נושא את עצמו אז ס'איז אנדערש ווי די הוצאה וואס איז געווען אין די משכן, אזוי לערנט תוס' אבער על כל פנים ר' נתן איז דער וואס לערנט דער דין החי נושא את עצמו, און במילא וויל די גמרא זאגן אז אונזער משנה וואס זאגט אז הוציא את החי במטה פטור אף על המטה, פארוואס? ווייל מען האלט ווי ר' נתן אז החי נושא את עצמו, די מטה איז א טפל צום חי און במילא איז מען פטור אויף ביידע. אמר רבא, האט רבא געזאגט מען מוז נישט זאגן אז אונזער משנה גייט כשיטת ר' נתן, אפילו תימא רבנן, מען קען זאגן אונזער משנה גייט אויך כשיטת חכמים, אפילו די חכמים וואס זאגן אז בהמה חיה ועוף ווען מען טראגט זיי ארויס לעבעדיג איז מען מחויב, אבער ביי א מענטש קען מען זאגן איז אנדערש, פארוואס ווייל עד כאן לא פליגי רבנן עליה דר' נתן, אלא בבהמה חיה ועוף דמשרבטי נפשייהו, א בהמה חיה ועוף ווען מען טראגט אים ווען ס'לעבט פרובירט ער זיך דאך ארויסצוכאפן ער וויל נישט ווערן געטראגן ביי א מענטש, ער וויל זיך ארויסכאפן פון די מענטש, און במילא, אטאמאטיש ווען א מענטש וויל זיך ארויסכאפן פון א צווייטע מענטש, וועגט ער אראפ, ער וויל ער וויל זיך ארויס ראנגלען, און במילא די גאנצע וואג וואס דער מענטש וועגט אראפ אויף דעם מענטש וואס טראגט אים, אדער ביי בהמה חיה ועוף, די גאנצע וואג פון די בהמה חיה ועוף, וואס די בהמה חיה ועוף וויל זיך אוועקלויפן, און במילא די גאנצע וואג ליגט אין די הענט פון די מענטש, איז דארט זאגן די חכמים אז ס'איז נישט דא די היתר פון החי נושא את עצמו, אבער אבל אדם חי דנושא את עצמו, א לעבעדיגע מענטש, וואס איז נישט צוזאמגעבינדן, ער ווייסט אז מ'טראגט אים, ער זוכט זיך נישט ארויסצוראנגלען, איז ער גייט, ער העלפט צו, וואס טייטש ער איז לייכטער ווי איינער וואס ראנגלט זיך ארויס, און במילא אפילו רבנן מודה זענען חכמים אויך מודה אז דא זאגט מען די סברא פון החי נושא את עצמו, און במילא וועלן חכמים אויך מודה זיין צו די משנה אז הוציא את החי במטה איז פטור אף על המטה. אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא, האט רב אדא בר אהבה געזאגט צו רבא, ווי קענסטו אזוי זאגן? ווי קענסטו זאגן אז די חכמים זענען מודה ביי א מענטש? ווייל והא דתנן, מיר האבן דאך געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין פסחים, בן בתירא מתיר בסוס, אז בן בתירא לאזט פארקויפן א פערד פאר א גוי, וואס איז די פראבלעם צו פארקויפן א בהמה גסה פאר א גוי? איז דארט ווערט געברענגט אז מען טאר נישט פארקויפן א בהמה גסה פאר א גוי אלץ חשש, טאמער איינער עט בארגן אדער פארדינגען א בהמה גסה פאר א גוי נישט פארקויפן, און די גוי עט זיך באנוצן מיט דעם שבת, וואס א מענטש איז דאך מחיוב על שביתת בהמתו, און במילא זיין א פראבלעם פאר דעם האט מען גע'אסר'ט, חכמים האבן גע'אסר'ט אינגאנצן פון צו פארקויפן א בהמה גסה, איז זאגט דארט בן בתירא אז דאס איז ביי סתם א בהמה גסה אזוי ווי א פרה אדער א חמור, ביי א פערד איז נישט דא די פראבלעם, ותניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא מסביר צו זיין די משנה פארוואס טאקע א פערד איז נישט קיין פראבלעם, בן בתירא מתיר בסוס פארוואס? מפני שהוא עושה בו מלאכה שאין חייבין עליו חטאת, וואס טייטש אזוי? אונז האב מיר דאך געזען, וואס איז די פראבלעם צו פארקויפן א בהמה גסה פאר א גוי, ווייל טאמער מ'העט פארבארגן פאר א גוי אדער פארדינגען פאר א גוי, און ער עט זיך באנוצן מיט דעם שבת, יעצט א בהמה וואס מ'באנוצט זיך מיט דעם שבת, אויף וואס נוצט מען א בהמה שבת? אויף צו אקערן, אויף צו טון א מלאכה, און במילא איז עס טאקע א פראבלעם, אבער א פערד, וואס באנוצט מען זיך מיט א פערד? מיט א פערד באנוצט מען זיך אויף צו רייטן, יעצט די פערד, וואס רייט, ווער רייט אויף א פערד? א מענטש, און במילא. זאגט די ברייתא אז בן בתירא האלט אז היות וואס מען באנוצט זיך מיט א פערד אז א מענטש זאל רייטן אויף דעם, און א מענטש האט מען דאך געזען די כלל אז החי נושא את עצמו, קומט אויס אפילו אז איך טראג א מענטש ארויס פון רשות הרבים צו רשות היחיד בין איך אויך נישט עובר קיין מלאכה, על כל פנים א דאורייתא בין איך זעכער נישט עובר, און במילא דער פערד איז אויך בעצם נישט עובר אויף קיין מלאכה, און במילא זאגט בן בתירא מען מעג פארקויפן א פערד, ווייל אפילו אז דו עסט פארבארגן א פערד אדער פארדינגען א פערד, עט דער פערד אויך נישט עובר זיין אויף שביתת בהמתו, ווייל קיין דאורייתא עט דער פערד נישט עובר זיין. ואמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן, אויף די בן בתירא האט רבי יוחנן געזאגט בן בתירא ורבי נתן אמרו דבר אחד, אז בן בתירא האלט ווי רבי נתן אז החי נושא את עצמו און פאר דעם מעג מען פארקויפן א פערד, און במילא פירט רב אדא אויס זיין קשיא צו רבא, וויאזוי זאגסטו רבא אז די חכמים זענען אויך מודה אז ביי א מענטש זאגט מען החי נושא את עצמו, ואי אמרת דלא פליגי רבנן עליה דרבי נתן אלא בבהמה חיה ועוף משום דמשרבטי נפשייהו אז ביי א מענטש איז אנדערש נאר ביי בהמה וחיה ועוף, זאגן די חכמים אז מען זאגט נישט חי נושא את עצמו, אבער ביי מענטש זאגט מען יא חי נושא את עצמו, אויב אזוי פארוואס זאגט ר' יוחנן מאי איריא בן בתירא ור' נתן, והא אמרת אפילו רבנן מודו, פארוואס דארף ר' יוחנן זאגן אז בן בתירא האלט ווי ר' נתן, קען זיין בן בתירא האלט אפילו ווי די חכמים, און דאס וואס מען מעג פארקויפן א פערד, יא, ווייל די פערד טראגט א מענטש און די חכמים זענען אויך מודה ביי א מענטש זאגט מען החי נושא את עצמו, ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין קשיא אויף רבא, ס'קען אוודאי זיין אז חכמים האלטן אז ביי א מענטש זאגט מען החי נושא את עצמו, איי פארוואס מוז מען איינזעצן בן בתירא ווי ר' נתן, כי אמר ר' יוחנן, בסוס המיוחד לעופות, וואס טייטש און אונז עמיר דא מסביר זיין ווי רשי איז באלד אויך מסביר אין די רשי פון בן בתירא ור' נתן אמרו דבר אחד, אז די תירוץ איז אזוי, בעצם ווען בן בתירא לאט פארקויפן א פערד, לאט ער פארקויפן יעדע מין פערד, וואסער א פערד זאל נאר נישט זיין, יעצט מען מען שוין זעהן דא מ'עט די גמרא וועט יעצט זאגן אז ס'איז געווען געוויסע פערד וואס מ'האט באנוצט אויף צו טראגן עופות נישט אויף צו טראגן מענטשן, און במילא ווען בן בתירא געבט די פלאכע כלל די טרוקענע כלל אז יעדע פערד מעג מען פארקויפן, ליגט דאך אין דעם אויך א פערד וואס טראגט בהמה חיה ועוף? וואס ביי בהמה חיה ועוף האבן מיר דאך געזען די חכמים האלטן אז מען זאגט נישט ביי זיי חי נושא את עצמו, און ממילא מוז מען זאגן אז בן בתירא גייט כשיטת ר' נתן אז מען זאגט אלעמאל א חי נושא את עצמו פאר דעם מעג מען פארקויפן יעדע סארט פערד, און אויף דעם זאגט די גמרא ומי איכא סוס המיוחד לעופות איז דען דא אזא זאך א פערד וואס טראגט עופות? זאגט די גמרא אין איכא דבי וייאדן ס'איז דא אזעלכע פערד פון די ציידי עופות, מענטשן וואס פלעגן פאנגען עופות, וויאזוי האט מען געפאנגען עופות, מען האט גענומען גרויסע עופות, עופות זענען דורס, און מען האט גענומען די גרויסע עופות זאלן פאנגען קלענערע עופות, על כל פנים די גרויסע עופות פלעגט מען טראגן אויף פערד, און ממילא היות וואס בן בתירא לאט פארקויפן די פערד אויך, מוז זיין ער האלט כשיטת ר' נתן אז די עופות וואס רייטן אויף די פערד זאגט מען אויך ביי זיי א חי נושא את עצמו. זאגט יעצט די גמרא, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, ומודה ר' נתן בכפות ר' נתן, וואס ר' נתן האבן מיר געזען זאגט א חי נושא את עצמו אלעמאל, איז ר' נתן מודה אז ביי א מענטש אדער ביי א עוף וואס איז כפות זענען צוזאמגעבינדן, איז ביי זיי זאגט מען נישט א חי נושא את עצמו, ווייל ברגע וואס א מענטש אדער א עוף איז צוזאמגעבינדן פרובירט מען זיך ארויסצוראנגלען, און אז מען פרובירט זיך ארויסצוראנגלען איז שוין נישט דא די היתר פון א חי נושא את עצמו, אזוי האט ר' יוחנן געזאגט. אמר ליה רב אדא בר מתנה לאביי, פרעגט רב אדא בר מתנה צו אביי, וואס טייטש אזוי? לויט די כלל וואס רבי יוחנן האט דא פעסטגעשטעלט אז רבי נתן איז אויך מודה אז ס'איז דא א געוויסע ציור וואס מען זאגט נישט א חי נושא את עצמו, ווען איז די ציור? ביי כפות ווען איינער איז צוזאמגעבינדן, אויב אזוי פרעגט ער והא הני פרסאי דכמאן דכפיתי דמו, ואמר רבי יוחנן בן בתירא ורבי נתן אמרו דבר אחד, די פרסיים וואס פרסיים גייען נישט מיט די פיס, זענען פוילע שטריקעס, זיי נוצן נישט די פיס, אלעמאל רייטן זיי אויף פערד, און ממילא איז א פרסי א בחינה פון א כפות, ער וועגט אראפ, ער ווייסט ניטאמאל וויאזוי מען גייט, מען קען נישט זאגן ביי אים א חי נושא את עצמו לכאורה, און פון דעסוועגן זעען מיר אז בן בתירא לאט פארקויפן א פערד אפילו פאר א פרסי, איז פשט אזוי, טאמער בן בתירא לאט פארקויפן א פערד פאר א פרסי, איז ווי קען ר' יוחנן זאגן אז בן בתירא האלט ווי ר' נתן, האסט דאך יעצט געזאגט אז ר' נתן איז מודה ביי כפות אז ביי כפות זאגט מען נישט א חי נושא את עצמו, און לכאורה א פרסי איז פונקט ווי א כפות, און ממילא אז א פרסי איז פונקט ווי א כפות, און מען זאגט נישט ביי אים א חי נושא את עצמו, ווי אזוי לאזט בן בתירא פארקויפן א פערד צו א פרסי? נאר וואס דען, מוז מען זאגן אז בן בתירא האלט נישט ווי ר' נתן, ווייל ר' נתן זאגט ביי כפות זאגט מען נישט א חי נושא את עצמו און בן בתירא זאגט אפילו דא זאגט מען אויך א חי נושא את עצמו, און אויף דעם פרעגט די גמרא, אויב אזוי פארוואס זאגט ר' יוחנן טאקע אז בן בתירא האלט יא ווי ר' נתן? ענטפערט די גמרא, התם, רמות רוחא דנקיט להו, וואס טייטשט די פרסיים דאס וואס זיי גייען נישט אויף די פיס איז טאקע ווייל זיי זענען פוילע שטריקעס, זענען גסי רוח, זיי האלטן זיך גרויס, און פארדעם זענען זיי זיך מענג, זיי פעטן זיך אן, זיי שטאפן זיך אן, זיי נוצן נישט די פיס, זיי פארן נאר אויף פערד, פארדעם בעצם גייען זיי אויף פערד, נישט פשט אז זיי קענען נישט גיין, נישט פשט אז זיי קענען נישט לויפן, ממילא א פרסי הייסט טאקע נישט קיין כפות, דההוא די גמרא ברענגט א ראיה, ווייל דההוא פרדשכא דרתח מלכא עילויה, ס'איז געווען א מעשה מיט עפעס א פרסישע אפיציר, וואס דער מלך האט זיך גערעגט אויף אים, ורהיט תלתא פרסי בכרעיה, און ער איז געלאפן דריי פרסאות מיט זיין פיס, טייטש ער איז געלאפן א לאנגע מרחק, זעהן מיר אז א פרסי, פשט ער קען יא לויפן, און במילא שטימט שוין אלעס, פארשטיי מיר שוין פארוואס בן בתירא לאזט פארקויפן יעדע סארט פערד, ווייל אפילו א פערד וואס מען פארקויפט פאר א פרסי, א פרסי הייסט נישט קיין כפות, א פרסי זאגט מען אויך החי נושא את עצמו, און מען קען אויך זאגן אז א מענטש וואס איז כפות, ביי אים זאגט מען טאקע נישט החי נושא את עצמו, און מען קען ווייטער זאגן אז בן בתירא גייט כשיטת ר' נתן אז מען זאגט החי נושא את עצמו אפילו ביי עופות אויך און אפילו ביי בהמה חיה ועוף זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין משנה את המת במטה חייב וכן כזית מן המת האט מען געזען איז חייב ור' שמעון פוטר די מחלוקת צו מלאכה שאינה צריכה לגופה איז חייב צו פוטר זאגט די גמרא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ואמר רב יוסף אמר ר' שמעון בן לקיש פוטר היה ר' שמעון אף במוציא את המת לקברו ס'איז א מורא'דיגע חידוש אז ר' שמעון פטר'ט נישט נאר ווען איינער טראגט ארויס א מת פון שטוב ווייל ער וויל אים נישט דא האבן, נאר אפילו ווען איינער טראגט ארויס א מת פון שטוב ווייל ער וויל באגראבן די מת, דאס הייסט אויך א מלאכה שאינה צריכה לגופה, פארוואס? ווייל מלאכה הצריכה לגופה איז טייטש איך דארף די מלאכה אליין, איך וויל די פירי זאל זיין אין רשות הרבים, איך וויל עס דארט האבן פאר מיר, נישט אז איך וויל אז די טויטע זאל זיין אין די ערד, ווייל ס'איז ווייטער א מצב וואס בעצם וויל איך אינגאנצן נישט האבן די טויטע דא, און איך וואלט געווען ניחא ווען ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין טויטע, אז ס'דא א טויטע וויל איך אים באגראבן, אבער אז איך וויל נישט די גאנצע זאך, ווי רש"י איז מסביר, ביי אזא אופן זאגט מען אויך מלאכה שאינה צריכה לגופה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, ומודה ר' שמעון, ר' שמעון איז מודה, במר לחפור בו, טאמער איינער טראגט ארויס א מר דאס איז אזא טילער וואס מען נוצט אזא כלי אויפצוהאקערן די ערד, אדער וספר תורה לקרות בו טאמער איינער טראגט ארויס א ספר תורה צו א רשות הרבים צו ליינען דערין, דחייב אז מען איז חייב, פארוואס? ווייל ס'איז א מלאכה הצריכה לגופה, איך וויל דעם טילער דארט אין רשות הרבים, איך וויל די תורה דארט צו ליינען, און די גמרא פרעגט גראד וואס די חידוש פשיטא, דאי הא נמי מלאכה שאין צריכה לגופה היא, טאמער וועסט מיר זאגן אז דאס הייסט אויך א מלאכה שאין צריכה לגופה, איז אלא מלאכה שצריכה לגופה לר' שמעון היכי משכחת לה, און וואס הייסט יא מלאכה צריכה לגופה? טאמער דאס הייסט אינה צריכה לגופה דאך איז נישט דא קיין צריכה לגופה, אלעס איז אינה צריכה לגופה אויב אזוי, גארנישט יעדע זאך וועסטו מיר זאגן אינה צריכה לגופה, איז פארשטייט זיך דאס איז א צריכה לגופה, נאר וואס דען, ענטפערט די גמרא ס'דא דא א חידוש, מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט אז עד דאיכא לגופו ולגופה, כ'וואלט געמיינט אז ר' שמעון כדי עס זאל הייסן א מלאכה דארף זיין סיי צריכה לגופה און סיי צריכה לגופו, וואס טייטש ביידע דארפן דא הנאה האבן, סיי דער מענטש, דער מענטש, דאס טייטש מלאכה צריכה לגופה, איך דארף, דער טילער, דער כלי, זאל זיין אין א רשות הרבים איך זאל קענען אקערן מיט דעם, אבער עס דארף דא זיין נאך א זאך, עס דארף אויך זיין כגון מר לעשות לו טס, עס דארף אויך זיין א תועלת פון די כלי אליין, איך דארף טראגן דער כלי אין רשות הרבים צו פאררעכטן די כלי, צוצולייגן, עס האט זיך אויסגעבויגן צוצולייגן א שטיקל אייזן, יעצט בנוסף צו דעם איז אויך די לחפור, עס דארף זיין ביידע, לגופה לגופו, איך דארף הנאה האבן פון דעם, די כלי דארף הנאה האבן פון דעם. זעלבע זאך ספר תורה וואלט איך אויך געזאגט ס'דארף זיין להגיע ולקרות בו, סיי אז איך טראג ארויס די תורה לגופו, כ'דארף פאררעכטן די תורה, און אויך לגופו, כ'דארף לייענען די תורה, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון רבא אז מ'זאגט נישט אזוי, מלאכה שאינה צריכה לגופה האט נאר טייטש ווען איך דארף נישט די מלאכה, אבער ווען איך טראג א כלי וואס איך דארף יא, איך דארף די תורה אינדרויסן אויף צו לייענען אפילו די תורה האט גארנישט פון דעם, איז אוודאי רבי שמעון מודה אז ביי אזא צורה איז מען חייב. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא שכבא דהוה בדרוקרא, ס'איז געווען אמאל א מעשה, א מת, א טויטע איז געשטארבן ביי איינעם אין שטוב אינעם שטאט דרוקרא, וואס מ'האט אים געדארפט ארויסטראגן אינדרויסן, פארוואס? צו ווייל ס'איז געווען אין א געוויסע אופן וואס איז געווען א בזיון המת, צו ווייל די זון האט געבאקן אויף אים, אדער ווייל ס'האט געברענט דארט א פייער, מ'האט אים געדארפט ארויסטראגן פון דארט, איז שרא ר' נחמן בר יצחק לאפוקיה לכרמלית, האט ר' נחמן בר יצחק מתיר געווען ארויסצוטראגן די מת פון א רשות היחיד צו א כרמלית, און ווי רש"י איז מסביר, דא איז נישט געווען די פראבלעם פון מוקצה, ווייל בדרך כלל א מת איז דאך אויך א פראבלעם פון מוקצה, נאר וואס דען ס'רעדט זיך מ'האט זיך באנוצט מיטן היתר מיט דעם וואס מ'האט ארויפגעלייגט א ככר לחם, א ברויט א רעפטל ברויט אדער א תינוק, אויפן מת, איז במילא איז מוקצה נישט קיין פראבלעם מ'רעדט דא נעטא פון די פראבלעם פון הוצאה. אמר ליה רבי יוחנן אחוה דמר בריה דרבנא לר' נחמן בר יצחק, כמאן, ווי וועם האלטסטו אז דו ביסט מתיר ארויסצוטראגן דעם טויטן? כר' שמעון? ווי ר' שמעון? אז ר' שמעון זאגט אז מלאכה שאינה צריכה לגופה מעג מען, אימר דפטר ר' שמעון מחיוב חטאת, איסורא דרבנן מיהא איכא, וואס טייטש ר' שמעון האט טאקע געפאטערט פון א חיוב חטאת אבער ר' שמעון איז אוודאי מודה אז מ'טאר עס נישט טון מדרבנן, און וויאזוי ביסטו מתיר דאס צו טון? אמר ליה, האט ר' נחמן געענטפערט, האלקים ס'א לשון שבועה, דעיילת ביה את, דו אליין עסט נאך העלפן טראגן די מת, דו עסט נאך צוהעלפן דערצו, פארוואס? ווייל ואפילו לרבי יהודה שרי, אפילו לויט רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט מלאכה שאינה צריכה לגופה איז חייב, עט ער מודה זיין אז דא מעג מען, פארוואס? ווייל דמי קאמינא לרשות הרבים, האב איך דען געזאגט מען מעג ארויסטראגן דעם מת אין א רשות הרבים? מען רעדט דא אינגאנצן נישט פון רשות הרבים, לכרמלית קאמינא, איך האב מתיר געווען צו טראגן דעם מת אין א כרמלית, וואס די גאנצע זאך איז סך הכל א דרבנן, די גאנצע איסור אריינצוטראגן א כרמלית איז א דרבנן, און גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה, און כבוד הבריות האט מען שוין געזען איז דוחה א לא תעשה שבתורה, נישט אלע לא תעשה'ס פארשטייט זיך, נאר ווי רש"י איז מסביר די לא תעשה פון לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, די לא תעשה אז מען טאר נישט עובר זיין אויף א דרבנן, און פשט ווי די מפרשים זענען מסביר ווען חכמים האבן אוועקגעשטעלט זייער תקנות האבן זיי עס נישט אוועקגעשטעלט ביי אן אופן וואס איז נישט קיין כבוד הבריות און ממילא פאר דעם זאגט רב נחמן דאס איז געווען די היתר וואס כ'האב מתיר געווען ארויסצוטראגן דעם מת אין א כרמלית וואס דאס אוודאי מותר לויט רבי יהודה אויכעט ווייל דא קומט נישט אריין מלאכה צריכה לגופה שאינה צריכה לגופה ס'איז סך הכל א דרבנן, און ביי כבוד הבריות זאגט מען נישט די איסור דרבנן. זאגט די גמרא ווייטער, תנן התם, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין נגעים התולש סימני טומאה, איינער וואס איז תולש פון א נגע פון א בהרת וואס די דין איז אז די נגע איז נאר טמא ווען ס'איז דא אינמיטן פון דעם צוויי ווייסע האר, און טאמער מ'פליקט ארויס די צוויי ווייסע האר ווערט די נגע אויס טמא, אדער והכוה המחיה. ביי אנדערע נגעים, ביי שאת און די זעלבע זאך ביי בהרת בעצם, טאמער אינמיטן פון די נגע איז דא א שטיקל רויע פלייש איז עס אויך א סימן טומאה, גייט א מענטש וואס האט אזא נגע מיט א שטיקל רויע פלייש אינמיטן, און הכוה ער מאכט עס ער פארברענט עס, וואס טייטש ער נעמט אוועק די רויע שטיקל פלייש אינמיטן, ער איז מטהר די נגע, זאגט די משנה איז די דין עובר בלא תעשה, איז דער מענטש עובר אויף א לא תעשה שטייט אין פסוק הישמר בנגע הצרעת, וואס מען לערנט פון דעם אז מען טאר נישט מטהר זיין אזוי א נגע, מען טאר נישט ארויספליקן די האר, מען דארף עס לאזן אזוי ווי ס'איז, זאגט די גמרא, איתמר, אויף דעם האבן מיר געלערנט אז אחת משתיים, טאמער ס'איז געווען צוויי ווייסע האר אויף די נגע, וואס במילא איז די נגע געווען טמא, און ס'גייט יעצט דער מענטש און פליקט ארויס איינע פון די צוויי ווייסע האר, איז אוודאי אז ער איז חייב מלקות ער האט עובר געווען אויף די לאו, וואס איז אבער טאמער ס'איז אחת משלש, ס'איז געווען דריי ווייסע האר, ער האט ארויסגעפליקט איינס, וואס טייטש בעצם ער האט נישט מטהר געווען די נגע דא, דא איז דא א מחלוקת, ר' נחמן אמר חייב, ר' ששת אמר פטור, ר' נחמן זאגט אז חייב, ר' ששת זאגט אז פטור, וואס איז פשט פון דעם? איז ר' נחמן אמר חייב, ר' נחמן זאגט חייב פארוואס? ווייל אהני מעשיו, זיינע מעשים האבן געהאלפן, ס'האט טאקע נישט מטהר געווען די נגע אבער ס'האט געהאלפן, ווייל דאי משתקלא חדא אחריתי, ווייל טאמער ס'עט זיך יעצט אויספליקן נאך א האר, ביז יעצט איז געווען דריי האר, דו האסט עס געמאכט ס'זאל זיין יעצט צוויי האר, יעצט וואס ס'עט זיך ארויספליקן נאך איין האר, עט זיך די נגע טהור ווערן, מילא אזלה לה טומאה, די טומאה אוועקגיין, און מילא דו האסט געהאלפן, דו האסט מקרב געווען, דו האסט עס נענטער געברענגט, דו האסט צוגעהאלפן צו די מעשה, פאר דעם אליין ביסטו מחיוב, רב ששת אמר פטור, רב ששת זאגט פטור, פארוואס? ווייל השתא מיהת הא איתא לטומאה, יעצט ווי נישט ווי איז עס טמא, און במילא דו האסט עס נישט מטהר געווען האסטו נישט עובר געווען אויף דעם לאו, און במילא, זאגט די גמרא אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, מנא אמינא לה, פון וואו האב איך געלערנט מיין דין אז מ'איז פטור, אז פאר'ן צוהעלפן א זאך איז מען נאכנישט מחיוב, פון אונזער משנה, דתנן ווייל ביי אונזער משנה האבן מיר געלערנט, וכן כזית מן המת וכזית מן הנבילה חייב, אז איינער וואס טראגט ארויס א כזית מן המת אדער א כזית פון א נבילה פון שטוב, זאגט רבי יהודה אז מ'איז מחיוב, ווייל אפילו ס'איז א מלאכה שאינה צריכה לגופה, ער דארף נישט בעצם די כזית מן המת זאל זיין אינדרויסן ווייל ער וויל עס אינדרויסן, ער וויל די עיקר זאל נישט זיין דא אין שטוב זאל נישט מטמא זיין זאכן דא אין שטוב, פון דעסטוועגן אפילו ס'איז מלאכה שאינה צריכה לגופה זאגט רבי יהודה מ'איז מחיוב, אבער לכאורה זאגט רב ששת קען מען מדייק זיין, הא חצי זית פטור, טאמער עס איז דא א חצי זית מן המת אין שטוב און איינער טראגט עס ארויס, וואס מיט דעם איז ער אפילו נישט מטהר די שטוב נישט, ביי אזא צורה איז מען פטור. יעצט דאס איז מדויק פון אונזער משנה, אבער והתניא אין א צווייטע ברייתא שטייט אז חצי זית חייב. וואס איז א בפירוש'ע סתירה מיט אונזער משנה, וואס אין די ברייתא שטייט אז ווען איינער טראגט ארויס א האלבע כזית מן המת, איז מען אויך מחיוב לויט רבי יהודה, און וויאזוי פארענטפערט מען די סתירה פון די ברייתא און די משנה? זאגט רב ששת מאי לאו לכאורה, די תירוץ אויף די סתירה איז, אז הא דתניא חייב, דאפיק חצי זית מכזית, וואס טייטש דאס אז די ברייתא זאגט אז מען איז חייב אפילו ווען מען טראגט ארויס א האלבע כזית, איז ווייל אין שטוב איז דא א גאנצע כזית, יעצט אז דו טראגסט ארויס א האלבע, האסטו מטהר געווען די שטוב, האסט אויפגעטון וואס דו האסט געדארפט אויפטון, והא דתנן פטור, און די משנה ביי אונז וואס זאגט אז פטור ביי א האלבע כזית, איז ווייל דאפיק חצי זית מכזית ומחצה, רעדט זיך ביי א ציור וואס ס'איז דא דא איינס מיט א האלב כזיתים, און ווען דו טראגסט ארויס די האלבע כזית האסטו גארנישט אויפגעטון, האסט נישט מטהר געווען די שטוב, וואס ביי אזא ציור זאגט אונזער משנה אז מ'איז פטור, און ממילא איז מדויק פון אונזער משנה אז ווען ס'איז דא איינס מיט א האלב כזיתים, און ס'גייט יעצט א מענטש און טראגט ארויס א האלבע כזית, וואס בעצם האט ער גארנישט אויפגעטון, אבער עפעס האט ער יא אויפגעטון, ער האט צוגעהאלפן די מצב, יעצט אז עס וועט גיין א צווייטע און ארויסנעמען נאך א האלבע כזית, האט מען מטהר געווען די שטוב, און ממילא האסטו דאך צוגעהאלפן, פון דעסטוועגן זעהן מיר אז צוהעלפן איז גארנישט, די שאלה איז צו דו האסט געטון צו נישט, ממילא זאגט רב ששת דאס איז א ראיה צו מיין שיטה אז השתא מיהת הא איתא לטומאה, אז יעצט ווי נישט ווי אז עס איז נאך אלץ דא די פראבלעם, אפילו דו העלפסט צו צו די מצב, איז גארנישט ווערט, דאס הייסט נישט אז דו האסט געטון עפעס, ור' נחמן, וואס ענטפערט ר' נחמן אויף די ראיה פון ר' ששת, זאגט ר' נחמן, אידי ואידי חייב, וואס טייטש אלעמאל איז מען אוודאי מחיוב, סיי טאמער ס'איז דא דא א כזית ומחצה, און איינער העלפט צו די מצב ער טראגט ארויס א האלבע כזית וואס בעצם האט ער גארנישט אויפגעטון ער האט נאר געהאלפן, ביי אזא ציור איז מען אוודאי אויך חייב זאגט ר' נחמן, איי וואס טוסטו מיט אונזער משנה שטייט פטור, והא דתנן פטור, דאס וואס שטייט ביי אונזער משנה וואס איז מדוייק פון אונזער משנה ווען מען טראגט ארויס א האלבע כזית איז פטור, זאגט ר' נחמן דאס רעדט זיך דאפיק חצי זית ממת גדול, ס'רעדט זיך ס'איז דא דא ממש א מת גדול, א גאנצע מת, וואס דא איז אפילו ר' נחמן אויך מודה אז ס'האט נישט געהאלפן די מצב, ס'דא א גאנצע מת האסט ארויסגעטראגן א האלבע כזית האסט גארנישט צוגעהאלפן האסט גארנישט דערנענטערט, מען דארף דאך נאך ארויסשלעפן אזויפיל כזיתים צו מטהר זיין די שטוב, אז דיין האלבע כזית איז נישט מעלה און מוריד, ביי אזא ציור איז אוודאי פטור, אבער ביי א ציור זאגט ר' נחמן וואס מען העלפט ארויס די מצב, וואס ס'איז דא דא א כזית ומחצה, דו נעמסט ארויס א האלבע כזית, באלד וועט קומען איינער ארויסנעמען נאך א האלבע כזית, צוזאמען איז דא עפעס געשען, דארט זאגט ר' נחמן איז מען אוודאי מחיוב. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הנוטל צפרניו זו בזו, איינער וואס רייסט ארויס די נעגל, ער פליקט אפ די נעגל אבער נישט מיט א שערל, אזוי אדער מיט א נעגל ציער, נאר ער טוט עס מיט די הענט, ער פליקט מיט איין נעגל וואס טייטש די נעגל פון די רעכטע הענט פליקט ער אפ א נעגל פון די לינקע האנט, או בשיניו אדער מיט די ציין, אדער די זעלבע זאך וכן שערו, איינער וואס פליקט ארויס די האר פון קאפ מיט די הענט, וכן שפמו אדער די שנארץ, וכן זקנו אדער די בארד, וואס דאס אלעס האט מען געטון אויף א מאדנע אופן מען האט עס געטון מיט די הענט, און די זעלבע זאך זאגט די משנה וכן הגודלת. א פרוי וואס צעפּט די האר, אדער וכן הכוחלת, א פרוי וואס פארבט די אויגן בלוי, וכן הפוסקת, הפוסקת ברענגט רש"י צוויי פשטים, איין פשט זאגט רש"י איינער וואס קעמט אויס די האר אויף אן אופן וואס מען פאררעכט אזוי די האר, אדער א צווייטע פשט זאגט רש"י אז פרויען פלעגן לייגן א טייג אויפן פנים און אזוי איז די פנים רויט געווארן, על כל פנים ביי די אלע זאכן איז רבי לעזער מחייב, רבי לעזער מחייב ביי די אלע זאכן א חטאת, וחכמים אוסרין משום שבות, און די חכמים זאגן ס'נאר א דרבנן, ס'איז נישט קיין דאורייתא, און מען מוז זען די גמרא, וואס איז טאקע די מחלוקת פון ר' לעזער און די חכמים. זאגט די הייליגע גמרא. אמר ר' אלעזר, האט ר' אלעזר געזאגט, מחלוקת, די מחלוקת פון אונזער משנה, צווישן ר' לעזער און די חכמים, ביי איינער וואס שערט די נעגל ער פליקט אראפ די נעגל מיט די הענט, נישט מיט א שערל, איז דווקא ביד, ס'איז דווקא מיט די הענט, אבל בכלי חייב, אבער מיט א שערל איז יעדער מודה אז מ'איז מחיוב. וואס טייטש, ר' אלעזר זאגט אונז דא, אז יעדער איז מודה, אז שניידן נעגל שבת איז א מלאכה, די מחלוקת איז סך הכל ווען איינער טוט עס מיט די הענט, צי דאס הייסט אז ס'איז מאדנע, נישט דאס איז די דרך פון גזיזה, און ממילא איז מען נישט עובר אויף גוזז, אזוי האלטן די חכמים, נאר וואס דען ס'איז א דרבנן, און רבי אליעזר האלט דאס איז אויך די דרך, און ממילא אפילו מיט די הענט איז מען אויך עובר אויף גוזז. זאגט די גמרא, וואס איז די חידוש פון רבי אלעזר, פשיטא, שטייט אין די משנה, זו בזו תנן, די משנה זאגט קלאר אז די מחלוקת איז זו בזו ווען מען פליקט ארויס איין נעגל מיט די צווייטע נעגל נישט מיט א שערל, ענטפערט די גמרא ניין, ווייל מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט אז רבנן בקלי נמי פטרי אז די חכמים פטר'ן אלעמאל שניידן די נעגל זיי האלטן נישט עס איז גוזז, גוזז איז אפשר נאר ביי בהמה, איי אויב אזוי פארוואס שטייט זו בזו אין די משנה והא דקתני זו בזו, להודיעך כחו דרבי אליעזר, וואס די משנה קומט אונז זאגן אז זו בזו אז די חידוש איז אז לויט רבי אליעזר איז רבי אליעזר איז מחייב מן התורה איינער וואס פליקט מיט די הענט אויך, אבער קען זיין דאס די חכמים פטר'ן, פטר'ן זיי אפילו מיט א כלי? קא משמע לן אז נישט. דאס איז די חידוש פון רבי אלעזר ניין מיט א כלי איז יעדער מודה מ'איז מחויב די מחלוקת איז טאקע נאר ווען מען טוט עס מיט די הענט זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי אלעזר רבי אלעזר האט אויך געזאגט מחלוקת לעצמו די גאנצע מחלוקת איז ווען א מענטש פליקט ארויס זיינע אייגענע נעגל פארוואס ווייל ביי אייגענע נעגל האלט רבי אליעזר אז דאס איז די דרך א מענטש קען ס'איז א נארמאלע זאך אז א מענטש זאל ארויספליקן זיינע אייגענע נעגל נישט מיט א שערל נאר מיט זיין הענט מיט די אנדערע נעגל אבער אבל לחבירו, די חבר'ס נעגל, דברי הכל פטור העט ר' אליעזר אויך מודה זיין אז מ'איז פטור, פארוואס ווייל ס'איז נישט די דרך א מענטש קען נישט רש"י איז מסביר א מענטש קען נישט מאמן זיין זיין הענט ער קען נישט גוט שערן זיין חבר'ס נעגל א אייגענע נעגל קען מען זיך צוגעוואוינען גוט צו שערן מיט די הענט אבער א חבר'ס נעגל קען מען נישט שערן מיט די הענט און ממילא איז ר' אליעזר אויך מודה אז אזא אופן איז פטור פרעגט די גמרא פשיטא לכאורה קען מען עס מדייק זיין פון די משנה שטייט צפרניו ס'איז משמע זיין נעגל נישט די חבר'ס נעגל צפרניו תנן ענטפערט די גמרא ניין ווייל מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט אז ר' אליעזר לחבירו נמי מחייב ר' אליעזר מחייב אפילו פאר א חבר איי והא דקתני צפרניו שטייט צפרניו אין די משנה להודיעך כחן דרבנן צו קומען לאזן הערן אז לויט די חכמים חכמים פטר'ן אפילו ווען א מענטש מאכט די אייגענע נעגל און כל שכן א חבר'ס נעגל אבער רבי אליעזר קען זיין איז מחייב ביידע קא משמע לן דאס איז די חידוש פון רבי אלעזר ניין אז רבי אליעזר איז אויך מודה ווען איינער טוט עס פאר א חבר אז מ'איז פטור זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזעהן אין משנה וכן שערו די זעלבע זאך די האר אדער די שנארץ אדער די בארד ווען מ'פליקט עס ארויס מיט די הענט איז מען פטור זאגט די גמרא תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא הנוטל מלא פי הזוג חייב טאמער איינער פליקט ארויס אדער שניידט אפ די האר פון זיין קאפ אדער פון זיין בארד אדער פון זיין שנארץ שבת, וואס איז די שיעור וואס מ'איז מחויב אויף דעם מלא פי הזוג? וואס טייטש מלא פי הזוג איז וויפיל ס'גייט אריין אין א שערל, וואס לויט די חכמים העט מען זיין מחויב טאמער מ'העט עס טאקע טון מיט א שערל, מ'האט געזען די משנה מיט די הענט לויט די חכמים מן הסתם אזוי איז עס נאר א דרבנן, אבער מיט א שערל וואס איז די שיעור? וואס איז די שיעור פון גוזז ביי האר? איז די שיעור איז מלא פי הזוג, און לויט רבי אליעזר איז די זעלבע שיעור פון מלא פי הזוג ווען איינער טוט עס מיט די הענט, רבי אליעזר מחייב אויך ביי די הענט, ווען איינער פליקט מלא פי הזוג מיט די הענט, העט ער זיין מחויב. וכמה מלא פי הזוג? וויפיל איז דאס מלא פי הזוג? אמר רב יהודה שתיים, צוויי האר הייסט מלא פי הזוג. פרעגט די גמרא והא תניא, מ'האמער דאך געלערנט אין א ברייתא ולקרחה שתיים, שטייט אין די ברייתא אז לגבי די איסור וואס שטייט אין די תורה ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת אז מ'טאר נישט ארויספליקן די האר ווען איינער שטארבט, וואס דאס איז א לאו אין די תורה, זאגט די ברייתא וואס מיינט ולקרחה? צוויי האר. יעצט, די ברייתא איז א המשך פון די פריערדיגע ברייתא, וואס טייטש? מ'האט דאך יעצט געזען, תנא, שטייט אין די ברייתא הנוטל, די שיעור פון הנוטל, איינער וואס פליקט ארויס האר, איז מלא פי הזוג, און די ברייתא איז ממשיך, ולקרחה שתיים, איז משמע אז שתיים איז אנדערש ווי מלא פי הזוג, וויאזוי קענסטו זאגן מלא פי הזוג איז שתיים? ענטפערט די גמרא אימא, מ'דארף טאקע גורס זיין די ברייתא וכן לקרחה שתיים, אז מלא פי הזוג מיינט טאקע צוויי, און קרחה איז אויך די איסור צוויי, תניא נמי הכי, זאגט די גמרא, מ'האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, שטייט קלאר אין די ברייתא, הנוטל מלא פי הזוג בשבת חייב, איינער וואס פליקט ארויס האר שבת מלא פי הזוג איז חייב, וכמה מלא פי הזוג וויפיל איז דאס? שתיים, און ממילא זעהט מען קלאר אין די ברייתא אז די ווערטער מלא פי הזוג מיינט צוויי האר, דרך אגב ברענגט דא די ברייתא א מחלוקת איז דא אנדערע מאן דאמר רבי אליעזר אומר אחת אפילו ביי איין האר איז מען אויך מחיוב, מען דארף נישט קיין מלא פי הזוג, זאגט די ברייתא ומודים חכמים לרבי אליעזר, חכמים זענען מודה צו רבי אליעזר, במלקט לבנות מתוך שחורות, אז איינער פליקט ארויס ווייסע האר פון שווארצע האר ס'טייטש א מענטש וואס האט א שווארצע בארד ער פליקט ארויס א ווייסע האר איז שאפילו אחת חייב, אז איינס איז מען שוין אויך מחויב אפילו בדרך כלל דארף מען האבן צוויי, דא ביי איינס וועט מען זיין מחויב, פארוואס? ווייל ווען איינער פליקט ארויס א ווייסע האר פון א שווארצע בארד, ווייזט מיט דעם אז ס'איז חשוב, ער וויל דאס ארויספליקן ווייל ס'שטערט אים, און ממילא האט עס א חשיבות, איז מען שוין מחויב אויף גוזז. ודבר זה, זאגט די ברייתא, דאס ארויספליקן א ווייסע האר פון א שווארצע בארד, איז אף בחול אסור, אין די וואך איז דאס אויך אסור, מ'מיינט נישט דווקא די בארד, יא מ'מיינט אויך די האר פון קאפ, משום שנאמר וואס שטייט אין פסוק, לא ילבש גבר שמלת אשה, דאס איז א מנהג נשים ארויסצופליקן ווייסע האר, און ממילא אין די וואכן טאג אז איינער וועט ארויספליקן א ווייסע האר, עט ער אויך עובר זיין אויף דעם לאו.